און ס'איז די שטיקל וואס הייבט זיך אן ואתחנן נאך בעצם די סיום פון די פריערדיגע סדרה. און מיר זעהן אסאך מאל די חלוקת פרשיות פון די פרשת השבוע איז נישט אלעמאל די זעלבע ווי די חלוקת הענין. ס'דא אנדערע סיבות, ס'דא אנדערע היגיון, ס'דא אנדערע סברה, אנדערע לאגיק וואס פירט די ווי ס'הייבט זיך אן א פרשה, די לאגיק, וואס פירט די עצם סדרות, און למשל אין די וואך א בולטע דוגמא ווי מ'קען זען די פרקים, דער וואס האט געמאכט די פרקים, אסאך מאל האט מען קריטיק אויף די פרקים, דווקא דא דא שטימט עס אסאך בעסער מיט די ענין ווי די פרשה, ווען ס'גייט סוף פרק ג' איז עס יא. אדער פרק ד' אדער פרק ג' אז די ערשטע דריי פרקים פון פון דברים זענען איין לאנגע המשך איין לאנגע דרשה קען מען זאגן מיט משה רבינו עס ענדיגט זיך ונשב בגיא מול בית פעור דאס איז די סיום דער ואתחנן איז בעצם די לעצטע זאך וואס בעצם די אז משה רבינו למעשה פארציילט די גאנצע המשך ווי ס'האט זיך אנגעהויבן פון די מדבר וואס מ'האט זיך געדרייט ס'האט לכתחילה געדארפט זיין פשוט אחד עשר יום מחורב דרך הר שעיר ביז דערווייל וויבאלד אידן האבן געזינדיגט האט זיך עס פאר פארזוימט פערציג יאר און לא עוד אלא גם בי התאנף ה' בגללכם אז משה רבינו אליינס איז נישט אריינגעקומען אין ארץ ישראל וועגן די וועגן די חטא וועגן די ענין פון בויט די כללי חטאים פון דור המדבר, בויט די פרטים די מרגלים און אנדערע חטאים וואס ער רעדט, און וועגן דעם זאגט ער ווייטער, כ'האב אפילו זיך געבעטן ואתחנן אל ה' בעת ההיא דעמאלטס בשעת ס'איז נגזר געווארן די גזירה, ויתעבר הוי' בי למענכם, די אייבערשטער איז געווען ברוגז וועגן ענק, דאס איז אזויווי דער סוף פון משה רבינו'ס מוסר, און סוף קומט ער זיין זיין דאס הייסט דאס איז די מעשה, דאס איז די מעשה שוין וואס ער פארציילט, און די היוצא לנו מזה בעצם איז, ממילא ועתה ישראל, דאס הייסט פון פרק ד', דאס איז אזוי ווי די חלק הלמעשה וואס הייבט זיך אן די משנה תורה, בעצם אלץ ביז יעצט איז אזוי ווי א הקדמה צום משנה תורה, עצם משנה תורה הייבט זיך לכאורה אן ועתה ישראל, דאס איז לויט דער רמב"ן, און דא הייבט ער אן צו זאגן, זעהט ס'איז נישט איבערצוטוהן נאכאמאל די זעלבע טעות, ואתם איר זעהט דאך כי כל למשל כל איש אשר הלך אחרי בעל פעור עיניכם הרואות, השמידו, ממילא פליז איך בעט ענק, ואתם הדבקים ענק זענטס יא די גוטע ענק זענטס די וואס איז איבערגעבליבן, עס איז האלט, האלטס זיך פון דערווייטן און האלטס זיך טוען חוקים און משפטים, וואס כ'האב ענק אויסגעלערנט טוטס ווייטער. דאס איז די פשט, פשט הסדרה, פשט, פשט ההמשך, וואס מ'קען זען לפי די פרקים למשל וואס שטימט מיט די פשט. די מסדרי הפרשיות האבן מאיזושהי סיבה פארשטאנען אז ס'לוינט זיך אנהייבן די פרשה פון ואתחנן און נישט אנצוהייבן למשל ועתה ישראל ווי איך וואלט אפשר געוואלט מ'זאל אנהייבן. און מיט דעם טוען האבן זיי אביסל מהפך געווען די ואתחנן. און אזוי ווי א המשך פון די מעשה וועגן די וועג ווי מען לייגט אראפ א זאך מען דארף נישט אפילו טוישן נאר זייער וויכטיג צו הערן אסאך מאל מענטשן מיינען אז כדי צו מתקן זיין עפעס אדער כדי צו כ'וויל זאגן די תורה אביסל אנדערש איך וויל זאגן א נייע פשט איך וויל זאגן א נייע הפעלה איך וויל עפעס א נייע דערהער איך וויל זאגן יעדע יאר עפעס א נייע תורה כל יום בעיניך כחדשים כדי עס צו טוהן מיינען מען האט גענאר ווען מען דארף עפעס פארדרייען די זאכן עפעס פון עפעס א נייע פשט, עפעס א נייע סארט פשט, על פי פשט, על פי רמז, על פי דרש, על פי סוד, כ'ווייס, מ'דארף טון עפעס אנדערש. און מ'ווייסט נישט, אז מ'דארף נאר שניידן, מ'דארף נאר אנהייבן און ענדיגן אין די ריכטיגע צייט, דאס איז באמת די איינציגסטע זאך וואס מ'דארף טון. מ'דארף נאר, מ'קען פשוט אנהייבן פון איין פסוק פריער און איין פסוק נאכדעם, און דא טוישט זיך די גאנצע מעשה, מ'קען לערנען אין הלכות קריאת התורה, פון גמרא מסכת מגילה, שפעטערדיגע פוסקים ס'דא גאנצע הלכות ווען מען הייבט אן וואס איז געבויט אזוי ווי די גמרא זאגט למשל מען איז נישט מפסיק בתוכחות וואס שטייט אל תקוץ בתוכחתו עפעס אל תעשה קוצים קוצים ס'שטייט טיפע ענין אין דעם אבער כ'בין נישט דערין יעצט אבער דאס הייסט אז מיט דעם וואס מען הייבט אן די עליה מען ענדיגט די קריאה אין א געוויסע פלאץ דאס געבט א געוויסע בליק און ווען מען וואלט אנגעהויבן אנדערש וואלט מען געמאכט די עליה אנדערש וואלט מען געשריבן די פרשה אנדערש וואלט עס געהאט א אנדערע פשט איז אן טוישן בכלל די פשט נאר מיט ארום טוישן די סדר האט זיך ארום געטוישט די גאנצע די גאנצע מבנה, די גאנצע טייטש, די גאנצע, אין אנדערע ווערטער, די גאנצע ניגון, דאס איז דאך די עיקר זאך וואס מיר לערנען אין סדר, אז די טעם אין תורה איז דאך די ניגון פון די תורה, פאר דעם זייער זייער אינטערעסאנט אונז לערנען און טראכטן וועגן דעם, טראכטן וועגן דעם, די וואך איז דא א הלכה אז א א בעצם אויף די הלכה געבט מען נישט קיין מה אני בחינם אף אתה בחינם, מ'טאר נישט אויסלערנען תורה בשכר. און לערנען ס'איז דא פארשידענע היתרים און פארשידענע אזוי ווי היכי תמצא'ס וואס מען מעג יא לערנען תורה בשכר איינע פון זיי איז שכר פסקי טעם דאס איז די ניגון פסקי טעם מיינט ווי אזוי מען זעצט די ווערטער ווי אזוי מען זעצט די פסוקים דאס הייסט באלד אנדערע ווערטער די ווארט איז אזוי הערן די טייטש אין דעם מען דארף טראכטן מער בעומק און די חילוק פון תורה שבכתב און תורה שבעל פה דארט האב איך געפונען דאס און זיך גייט צו א רבי אויף צו אויס אויף צו זאגן משה רבני'ס תורה פאסט נישט צו זאגן צו נעמען צו נעמען פאר דעם שכר דאס איז די גאנצע ווארט פון מה אני וואס איינע פון די ווערטער וואס כ'האב געפונען אז דאס וואס דער רבי ער איז דאך פשוט א צינור ער געבט איבער די תורה דעמאלטס איז דא א הלכה אזוי ווי די אייבערשטער געבט איבער די אייבערשטער האט נישט געקויפט די תורה פון קיינעם עס איז נישטא עפעס א שכר נישטא עפעס א טירחה עס איז נישט קיין וואכעדיגקייט יא ווען מען צאלט איז אזוי א וואכעדיגע זאך טוט עפעס וואס איז נישט דיך עפעס וואס איז איז נישט ס'איז נישט איזי ס'איז נישט עפערטלעס ס'איז אן עפערט ס'איז אן עבודה ס'איז אן אין ברירה און אויף דעם די תורה וואס איז נישט דא אזוי קען איך נישט שייך צו נעמען שכר אייבישטער נישט פארשטייט זיך דער אייבישטער האט נישט עפעס א דזשאב ער דארף נישט פאר דעם צאלן אזוי אף אתה בחינם ווען דו לערנסט אויס ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני השם אלוקיי דאס פון דעם לערנט מען דאך דעם לערנט מען דאך די די ענין טאקע די וואך אז מען דארף אויסלערנען אזוי ווי דער אייבערשטער האט אונז אויסגעלערנט מה אני בחינם אף אתה בחינם אזוי די דארף די תורה זיין אבער ס'דא אבער חלקים פון די תורה וואס איז בעצם זענען יא ניי וואס מען קען עס מייחס זיין צו די בשר ודם מען קען עס מייחס זיין צו די מענטש די מלמד וואס ער לערנט אויס למשל אז מען זאגט שכר בטלה יא, אין הכי נמי, דאס וואס ער זאגט תורה, דאס וואס ער לערנט אויס דברי תורה, קען ער נישט נעמען שכר, אויף דעם וואס ער וואלט געדארפט ארבעטן, ער דארף נישט, ווען נישט אז ער קומט אין די צייט כאילו וואס ער איז מבטל פון זיין ארבעט, האט ער דאך בעצם ארבעט, בעצם האט ער דער הלכות שכר בטלה בעצם א מענטש וואס ער קען בעצם ארבעטן, אדער האט אפילו ארבעט למעשה און ער שניידט אפ פון זיין ארבעט כדי צו קענען מלמד זיין אויף דעם קען מען נעמען שכר אפשר דא דעם תורה אויך אדער למשל ביי תינוקות של בית רבן יא מען דארף דאך זיין דער בעיביסיטער אויך אויף דעם קען מען נעמען שכר אזעלכע סארט אזעלכע סארט זאכן וואס זענען נישט די תורה אויף די גוף די גוף די גוף התורה דארף מען עס בחינם אלעמאל עס בלייבט אלעמאל בחינם דאס איז אמת אפילו ווען מען נעמט שכר בלייבט עס בחינם פאר דעם איז דאך די הלכה א מורא'דיגע הלכה וועט זיין דעם און שטייט דארט אין זעלבע הלכה אמת קנה ואל תמכור מ'וואלט געווען א הווה אמינא אז וואס אז ווען האסטו געדארפט צאלן בשכר איינער וואס זיין רבי האט יא גענומען טואישן זאל ער מעגן האבן עפעס א היתר צו לערנען ווייטער מיט טואישן משמע לן אמת קנה אפילו האסט געדארפט צאלן די אמת אל תמכור פארקויף עס נישט ווייטער די טייטש פון דעם איז דאך א נישט וואס איז עפעס די הווה אמינא ווייל יענער האט געטון א עבירה מעג איך טון א עבירה וויאזוי וויאזוי ארבעט דאס טייטש איז דאך אזוי אט איז דאך טאקע דא לאמיר זאגן פרעגט זיך די קשיא וויאזוי קען זיין אז מען איז געגאנגען צו א רב שאינו הגון וואס ער איז נישט מקיים די הלכה האט ער זיך געהאט עפעס א היכי תימצי אין אנדערע ווערטער עס איז געווען עפעס א חלק פון זיין גופניות פון זיין זיין עצמיות פון זיין אני וואס האט געדארפט אריינגיין אין די תורה לפי הענין איז דא איז דא אזוי ווי ס'איז די מציאות אסאך אסאך מאל מאכט זיך במשך היסטאריע מסתם רוב א גרויסע חלק פון די תורה איז נישט געווען בחינם אבער מיט די היתרים פארשטייט זיך ס'הייסט נישט די היתרים מיט די טייטש ווייל ס'איז דא יא עפעס א שטיקל חלק פון זיין עבודה פון זיין מלאכה פון די מלאכה פון די רב וואס איז פאר דעם דארף מען אים טאקע צאלן און א מענטש איז נישט מחויב צו ארבעטן בחינם די תורה איז בחינם אבער די ארבעט דארף מען דאך נישט ארבעטן בחינם אבער די ארבעט האט מען געצאלט יעצט קומט זיך דא אזא הווה אמינא, וואלסטו געמיינט אז ביי די תלמיד איז דאס געווארן יעצט אזא סארט תורה, אין אנדערע ווערטער די תורה האט זיך אפגעהאקט פון תורת הקדוש ברוך הוא, פון די תורה פון מה אני, פון כאשר ציווני הוי"ה אלהי, אזוי לערן איך דיך, למדתי אתכם כאשר ציווני, ס'איז געווארן עפעס א תורת משה, ס'איז געווארן עפעס א תורה פון די מרן, פון די מלמד, פון זיין תורה, ממילא, אז וואלט מען שוין געווען עד סוף כל הדורות, וויפיל נעקסטע דזשענערעישאן פון די תורה וואלט אויך געדארפט זיין? ווייטער בשכר, קמשמע לן, אמת קנה ואל תמכור, דאס איז קמשמע לן, אפילו ווען דו האסט געדארפט טאקע דורכגיין די די חלק השכר, די חלק המלאכה, די חלק התורה, די תורה ווערט נישט נפגע פון דעם, א גרויסע א גרויסע ענין, רעדט אזוי ווי נחמה, מיר האבן גערעדט אפשר לעצטע וואך וועגן דעם, ס'דא אנדערע מיני דינים, ס'דא זאכן וואס זענען מפסיק מיט תנאי ה, תנאי התורה, תנאי השפע, און ס'דא זאכן זענען נישט מפסיק. און מען מוטשעט זיך אמאל וויאזוי קען מען מקיים זיין תורה תפילה בגלות, בגלות מיינט נישט נאר בגלות מיינט אויך אין אנדערע אלע מיני מניעות און אלע מיני מצבים לא טובים וואס איז דא און א מענטש א מענטש ווייסט דאך די אמת אז די תורה איז געמאכט צו זיין די תורת אמת צו זיין חיי עולם פאר סיחיינים, צו ניצן דעם תורת אמת.

עס איז דא א פסוק שממית שממית בידים תתפש והיא בהיכל מלך, ס'איז ווי א פאראדאקס. א פליג, ס'איז אזוי גרינג צו כאפן א פליג, א פליג מיין איך מיין שממית איז נישט א פליג, עפעס א מוריטשקע עפעס אזא סארט זאך, א ספיידער אפשר, און מען קען עס כאפן מיט די הענט, נישט קיין שווער, און דערווייל איז עס בהיכל מלך, פארוואס? ווייל ביי די היכל המלך איז דא זאכן וואס זענען מפריע פאר די היכל המלך, ס'איז דא א צווייטער מלך, אין אנדערע ווערטער ס'איז דא עפעס א צווייטער מלך, איינער קומט ער זיך נעמט זיך די כתר המלך, ער ער איז מפריע ער שטערט פאר די מלך ער איז מפסיק פאר דעם אבער א שממית איז ער נישט מפסיק בכלל פארוואס ווייל ס'איז נישט נוגע אדער די זעלבע זאך איז דא הלכה למשל וואס איז די הלכה למשל בשעת א יא למשל הלכות יחוד ס'דא הלכות יחוד וואס זאגט למשל אז מ'טאר זיך נישט משתמש זיין די אישה, אבער אויב ס'איז דא אזויווי א שפחה אדער א עבד, דאס איז דאך נישט קיין בתור שימוש, ס'איז בתור עבדות, איז מותר, אזוי שטייט אין די אין די הלכה דא, אז מ'מעג זיך וואשן א עבד אדער א שפחה איז רוחץ א מענטש, איז מותר, פארוואס? אדער אזוי איז די הלכה בכלל, די מלכים איז דא וואס שטייט דארט נו אז נישט נישט אויסגעהאלטן מצד צניעות אבער ס'קען זיין א מלך זאל מאכן זיין יחוד זיין זיווג און ס'זאל זיין דארט עבדים ושפחות, איי געווענליך פאסט עס זיך נישט. דארף מען זיין בצניעות, ווייל עס איז נישט תופס מקום, עס איז נישט, דאס הייסט זיי זענען אזוי נישט קיין מענטשן אז מען זאל זיך נישט, מען שעמט זיך נישט אפילו פאר זיי, אזוי דאך די הלכה, פארשידענע הלכות און ענינים וואס זענען קומען ארויס פון דעם. די זעלבע זאך די אלע סארט אסאך מניעות פון די וועלט, אסאך רבנות, איז איז באמת לגבי די יחוד העליון, לגבי די אמת, לגבי די תפילה אמיתית, לגבי די תורה אמיתית, נישט פשט אז עס איז מען דארף זיין ריין, מען דארף זיין אמת, כדי אנצוקומען צו תורת אמת. און די תורת אמת איז בכלל נישט תופס מקום לגבי די תורת אמת, די אלע סארט זאכן. ממילא איז דא אזא סארט אופן לפחות פון לערנען, פון מען זאגט ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמר, טאקע אין יענע אין יענע זמן, אין די זמן פון וואס דארט א תפילה, אבער די תפילה, ס'ווערט נישט נישט ווערט נישט נתפעל, ס'איז נישט נישט פשט אז ס'. ס'איז אף על פי כן, און ס'איז עפעס אזא סארט זאך, ס'איז פשוט, עס איז, ס'לעבט אין אנדערע דיימענשאן, אזוי ווי א, ס'איז דא זאכן וואס סאונד דארף אדורכגיין, ס'איז דא זאכן וואס לייט דארף אדורכגיין, ס'איז דא זאכן וואס היץ דארף אדורכגיין, דאס איז כלפי דעם איז נישט קיין מחיצה, פאר א צווייטע זאך איז עס א מחיצה, פאר דאס איז נישט קיין מחיצה בכלל. דאס איז איין זאך, ממילא, מ'קומט צום צוריק צו די אמת קנה ואל תמכור, הגם אז ס'גייט אדורך טאקע די מחיצה, ס'גייט אדורך די פאנעל, ס'גייט אדורך די די צינור, די תורה ווי ס'קומט אן צו א מענטש, מ'דארף ווערן א מענטש, דאס איז די סוד וואס מ'רעדט אונז אלעמאל אז ביי יעדע רב איז דא ארבע מידות ביושבים לפני חכמים, דארף זיין א נפה וואס איז קולט די תורה און ווארפט אוועק די רע, יא, און די ווארט פאר דעם איז אז אפילו אפילו דורך דיין תורה איז געקומען פון א פלאץ מיט אסאך סיגים, דא איז געווען א מעשה עפעס א עפעס אזוי מ'זאגט עפעס א עצמיות פון די רבי וואס ער האט געדארפט אזוי טון און פאר דעם האט ער דאך גענומען געלט, אבער. ווען עס איז אנגעקומען צו דיך איז עס דא אזויווי א מעדזשיק, מיטאמאל ווערט עס גלייך, עס ווערט צוריק תורת אמת, עס ווערט דא אזויווי א רגע וואס עס ווערט א קאנעקשאן קען עס אזויווי ממשיך זיין, יא עס קען מאכן אזויווי עלעקטריקל קאנעקשאן, עס קען אדורכגיין אסאך מניעות, אסאך, עס קען אדורכפארן די גאנצע ים, איך ווייס וואס, ווען עס קומט אן צו די ענד איז די קאנעקשאן דירעקט, נישט נישט נישט ס'ווערט עפעס א שטיקל קשר וואס די מיטלדיגע קשר איז געווארן, ס'איז געווארן דירעקט, מ'האט זיך פשוט מחבר געווען דורך די חיבור. און אפילו אז די תורה איז דורכגעגאנגען די אלע חיבורים איז נאכאלץ די זעלבע דירעקט קאנעקשאן וועגן דעם אף על פי אז אמת קנה אז טאקע ער קויפט די אמת טאקע ער קומט בדרך טורח און בדרך מעשה חול און די גאנצע סדר אבער אל תמכור מיינט נישט אז וועגן דעם איז געווארן איז הפך געווארן די מהות התורה די מהות איז געבליבן די זעלבע ווייל די מהות איז געבליבן די תורת אמת די ענין פון תורת אמת איז מיט דעם וואס איך וואלט יא פארגעסן ווי איך בין אנגעקומען צו דעם און גיין אונז צוריק צום ענין ווי אונז האבן געהאלטן מיט דאס און די ענין פון פסקי טעמים וואס איז די ענין פון פסקי טעמים דאס הייסט ווי מען הייבט אן א זאך און מען ענדיגט די זאך דאס איז די ערשטע מובן פון פסקי טעמים אדער מען קען זאגן די צווייטע מובן וואס איז די טעמי המקרא דאס איז אזוי ווי תורה שבעל פה פאר אמאל אנדערע ווערטער די עצם טעקסט וואס עס שטייט פאסט נישט צו נעמען עס איז דאך נישט דיינס אבער דאס וואס דו לייגסט צו דאס הייסט אפילו סתם אפשר א מסורה דאס וואס דו לייגסט צו דיין פסקי טעמים דאס איז דאס איז דיין דיין טרימען דאס איז די זאכן אוואדע נאך דעם וואס דו האסט עס געטון גייט עס ווערן צוריק תורת אמת דאס איז די גאנצע ווארט ווען אונז זאגן כל מה שתלמיד ותיק לחדש ניתן למשה מסיני איז וואס איז די תלמיד מחדש ניין ער איז מחדש די קאנעקשן נאך דעם וואס עס איז קאנעקטעד פארט עס צוריק ווערט עס דירעקט למשה מסיני ווערט עס דירעקט קשר צו פני השם אלוקיך אבער די די צולייגן די קאנעקשן האט ער געמאכט האט די תלמיד ותיק געמאכט אבער די די חלק קומט זיך טאקע א מענטש האט די חלק איז די חלק וואס מען זאגט יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך אשריך בעולם הזה עס הייסט עס איז דא אין דעם אזוי ווי א נקודת אני א נקודת עולם הזה א נקודת די איך טאקע איז טאקע נהנה פון דעם איז טאקע מקבל שכר און דאס איז די לערנען אז די סודות התורה די עומק התורה איז אסאך מאל די מדרגה פון חכמה דאס טוט טעמים נקודות תגין אותיות מדרגה פון חכמה וואס די מדרגה פון אור התורה איז מדרגה פון טעם דאס איז די פיסקא טעמא, מען שניידט אפ אין א געוויסע פלאץ און מען הייבט עס אן, עס איז דא אסאך עמקים אין דעם, אסאך מאל א מענטש מיינט די אנדערע וועג פון דאס זאגן, אונז קומען דאך אן אינמיטן די מעשה, עס איז שנת תשפ"ה, גיי ווייס וויפיל יאר עס איז שוין דא א תורה און עס איז שוין דא אזויפיל פרושים, און אזויפיל און עס איז עפעס אזוי, ממילא איז מען מוכרח אז מען הייבט אן פון די ענדע, יא אונז זעמער דאך שוין בין בדעים אזוי מיט די טעאריע פון ירידת הדורות, עס קומט, דאס איז דאך אזוי ווי א גוטע ביטוי פאר דעם, בהכרח בריחט צום סוף, נישטא קיין וועג צו זיין ערגעץ אנדערש, און סוף איז דאך דאך א מדרגה דאס דאך הייסט איך בין אזוי ווי לית ליה מגרמיה כלום קען נאר מקבל זיין קען נאר נעמען אזוי ווי א מוציא וויין מאכן עס וויין מוציא דאס איז דאס דאס איז נישט דאס איז נישט דער אמת ווייסט אבער דער אמת איז דאך אז דא אזא זאך ס'הייסט פיסקא טעמא אזוי ווי דער רבי האט געזאגט אין דער מעשה א לאנגע יחוס בריוו איז ער נישט נתפעל פון די יחוס איך ווייס נישט וואס צעריסן געווארן ווייל איך קען אנהייבן פון אים דאס איז א מורא'דיגע סוד איך קען אנהייבן פון אים דאס איז חלק פון די סוד פון פון תשובה וואס ספר דברים ער רעדט באריכות איך קען אנהייבן פון ווי אונז זענען און ווער זאגט אז טאקע ביסט גערעכט און מ'ליינט פשוט א מעשה דאס איז די סוף פון די מעשה מיר נישט פאלגן איך קען אנהייבן פון יעצט און ווי איך בין איז דא עפעס א נייע תורת אמת איז דא עפעס א נייע און ס'איז ממש א התחדשות ס'איז נישט עפעס א נייע אפגעהאקטע התחדשות ס'איז א התחדשות וואס ס'לייגט צו אזויווי א שטיקל צו די ווייער, ס'קאנעקט מיך צו די ערשטע, די ערשטע מקור התורה, די ערשטע קשר צו ואני ה' אלוקיכם. איז מען וויל ארויסברענגען וואס עס גיבט ארויס די די התחלה פון ואתחנן, די די פיסקא טעמא וואס מ'האט דא געמאכט, א אלטע מנהג שוין, איך ווייס נישט ווען פון ווען מ'האט געמאכט די פרשיות, איז האט עס צו טון מיט די ענין פון תפילה, האט עס צו טון מיט די די מעלה פון תפילה וואס מען לערנט פון משה רבינו די ענין פון ואתחנן נישט נאר די ענין פון תפילה נאר אפילו מער ברייט אין די ענין פון תפילה בזמן און אופן וואס איז דא א זאך וואס מען דארף משנה זיין דאס הייסט דא אזוי ווי א תפילה שלא שלא נענית אז מען לערנען דאך למשל תשעה באב לערנען אונז דער דינג דעם אביסל אז איינע פון די קריאות פון תשעה באב איינע פון די שיטות פון קריאה פון תשעה באב איז געווען די גמרא עד מתי לעדה הרעה אזוי ווי דער רש"י איז מסביר אז דאס הייסט דאס איז דער תוכחה פון די חטא המרגלים וואס אונז לערנען דאך אז בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ סאו דאס איז דער קריאת התורה פון תשעה באב דאס הייסט אז מען זוכט ווי הייבט זיך אן די תורת תשעה באב ווי הייבט זיך אן אזוי ווי מעשה אבות סימן לבנים אזוי ווי די אביך הראשון חטא רופט מען אמאל די ערשטע חטא די שורש החטא די שורש הפראבלעם דאס וויל דאך אלעס דארף דאך ליגן אין די תורה דאס איז דאך פארקאנעקטעד מיט די ערשטע מקור און דאן ווען איז עס ווען נישט מען ניצט עס אויב אונז האבן נאך אסאך הארן. סיי די חורבן בית המקדש באופן כללי סיי וואס א חורבן וואס איז באופן פרטי איז בעצם אזוי ווי א חזרה אין א געוויסע וועג נישט ממש א חזרה נאר א חידוש אבער א געוויסע וועג שטימט עס מיט די מעשה וואס אונז לערנען אין די פרשת השבוע אין די תורה אין תורת משה אין תורת משה איז דאך שוין דא א גרויסע חורבן דאס איז געוואלדיג ווען מען טראכט אריין פון דעם אבער דאס נגזר על אבותינו במדבר שלא יכנסו לארץ עס איז דאך שוין א אלטע פראבלעם אבער שוין דאך די הפך פון די גאנצע מעשה דאך דעם און זיך געגאנגען יהושע, מ'איז אריינגעגאנגען ארץ ישראל, באט מ'האט נאכאמאל געזינדיגט און נאכאמאל ארויסגעגאנגען, קומט דער וואס מ'האט אים ארויסגעווארפן דעם צווייטן מאל, ער זאגט ניין ניין ניין ניין ניין, דאס איז די זעלבע מעשה וואס איז געווען פריער, שולדיג איז, אנדערע ווערטער, ריכטיג פארשטיין די מעשה, די התחלה איז נישט צו פארשטיין די התחלה פון חורבן בית ראשון בית שני, ווען עס זאל זיין, אדער בית שלישי, איך ווייס נישט, די התחלה איז צו פארשטיין דאס שנגזר על אבותינו ויתאנף השם בי למענכם, די ויתעבר השם בי למענכם, דאס איז וואס מ'דארף פארשטיין, אנדערע ווערטער, אויב מ'וועט צוריקגיין.

איז דאס בעצם נאכאמאל דארף מען נאכאמאל לייענען יענע פרשה און נאכאמאל לייענען די פרשה און איינע פון די זאכן וואס זיי האבן געטון איז זיי האבן אנגעהויבן ואתחנן נישט אנגעהויבן עתה ישראל ס'איז דא א געוואלדיגע א געוואלדיגע ענין און די ענין פון דעם לערנט די גמרא אין מסכת ברכות לערנט פארשידענע הלכות פון הלכות תפילה פון די פרשה ואתחנן פון אינטערעסאנטע אינטערעסאנטע דרש דארט שטייט מחלוקת איינער זאגט אז מען וויאזוי הייבט מען אן צו דאווענען, איינער האט געזאגט מען דארף דאווענען עד שתתחולל דעתו עליו, און איינער האט געזאגט עד שתתחונן דעתו עליו, עד שתתחנן דעתו עליו, דאס זענען אזוי צוויי צוויי פילינגס, צוויי אנדערע אנדערע זאכן וואס מען דארף וועגן, און ביידע זענען פון משה רבינו, טאקע ביידע, ויחל איז די פרשה וואס אונז לערנען ביי תענית, און די פרשה וואס משה רבינו האט מכפר געווען אויף אויף די חטא העגל, און ואתחנן און דאס דאס איז משה רבינו פרובירט, פרובירט זיך צו דאווענען אויף זיך צו מכפר זיין אויף די גזירה שלא יכנס לארץ, דאס דער זוהר ברענגט דאס סוף די שטיקל, דאס קומען מיר אן צו דער זוהר וואס אונז ווילן לערנען, זעט דא האט ער אסאך מאל געליינט אזוי, האט דער זוהר אלעמאל טוט דאס אזוי ווי איך טו, בעצם כדי מפרש זיין די מדרש שוין טוט דאס דער זוהר, כדי מפרש זיין איין זאך, צו וויסן אזוי ווי ווי ער איז אנגעקומען פון די פסוק ביז זיין דרש, צו גיין ביז די סוף, און ער זאגט עס ווי א ראי', דאס איז הדא הוא דכתיב. ואתחנן אין זוהר סוף סוף פון די שטיקל אין די מתוק מדבש איז אויף פעידזש ח' זאגט ער והא אוקמוה חברייא האבן שוין געלערנט צלותא דבעי בר נש לקודשא בריך הוא א וועג וויאזוי דארף וויאזוי דארף א איד א מענטש דארף א מענטש דאווענען צום אייבערשטן דארף ער זיך מכוון זיין די הארץ צלותיה תחנונים שתהא תפילתו תחנונים ווי לערנט מען דאס פון משה אזוי ווי ס'שטייט ואתחנן אל הוי' האי צלותא מעליא דאס איז א ריכטיגע תפילה

דאס די דאווענען אליינס דאס איז שוין ווי מ'זאגט דאס איז שוין די אטשיוומענט דאס שטייט אין הערץ תפלתי שגורה בפי ווען מ'שטייט שוין ביים דאווענען איז שוין א מצב פון איז שוין די זאך אליינס די די עבודת התפילה וואס מ'קען רופן עבודת התפילה די גרויסע התגברות פון עבודת התפילה דאס איז די חידוש פון דעם איז די די מתוך די מתוך די מתוך מה עומדים להתפלל די מתוך קען דאך זיין אזוי אופן מעשי אזוי ווי שטייט דארט אין די גמרא קען מתוך הלכה פסוקה מתוך שמחה של מצוה מתוך פארשידענע זאכן וואס מען טוט פאר דעם אזוי ווי די מנהג מען זאגט פסוקי דזמרה מען זאגט בריך ברכות מען זאגט פארשידענע זאכן נישט מעיקר התפילה וואס הייסט שמונה עשרה איז דאך די עיקר עצם התפילה

די צוויי וועגן, אבער איינע פון זיי לפחות איז מ'נעמט ארויס פון פון אונזער פרשה, אז שטארק זאגט ואתחנן דארף און אזוי איז עס, טו נישט אנהייבן דאווענען, שטייט אין די גמרא, קען נישט אנהייבן דאווענען פאר ואתחנן, דאס דא הייבט זיך עס אן, נאך אזוי ווי א וועג פון ואתחנן, די זוהר לייגט עס אראפ אין זיין אופן, און האסט אסאך מאל די סארט זוהר, אבער נאכאמאל הייבט זיך די זוהר, די זוהר ברענגט רבי יוסי פתח, אין די פסוק, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר, ויתפלל אל ה'. דאס איז אוודאי א גרויסע וויכטיגע פסוק פאר די שורש ענין פון תפילה ווען דאך אויך אין דעם מסכת ברכות כמה גרויסע ענינים פון ענין פון תפילה אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם ווי געזאגט אל יתייאש עצמו מרחמים דלא כהנביא ישעיה הנביא האט געהאלטן אנדערש זאגט מת אתה ולא תחיה זאגט זאגט יחז חזקיהו המלך זייער שיין און וואויל ביסט טאקע א גרויסע נביא אבער איך האב א מסורה איך פארשטיי בעסער פון די נביא טיפער פון די נביא ער זאגט אפילו חרב חדה, דו זאגסט טאקע, מיט אנדערע ווערטער, דו זאגסט אז מ'האלט ביים סוף פון די מעשה, איך זאג אז מ'האלט נישט ביים סוף, מ'האלט אפשר ביים אנהייב, און ס'קען אפילו זיין אז ס'האט געלונגען, ס'קען דאך זיין און ס'איז דאך טאקע געלונגען, מכתב לחזקיהו און ער שרייבט אויף זיין גאנצע פרשה ווי ס'איז געלונגען, ס'איז א מורא'דיגע, איינע פון די גרויסע שרשים פון ענין התפילה, פון ענין התפילה, פון נישט סתם תפילה, פון תחנונים, פון א תפילה וואס איז.

יא מען זאגט עס נישט קלאר אבער עס זאגט לכאורה וויאזוי ער איז עס מפרש אפשר זאגט עס שפעטער יא ס'איז דא א תקיפות דא געוואלדיגע געוואלדיגע די תקיפות פון די די דריי אוועק פון וואס ישעיה הנביא זאגט און ער דרייט זיך צו צו די תפילה און די תקיפות זאגט די זוהר נעמט זיך פון תורה זייער אינטערעסאנט די זוהר זאגט תא חזי קוק אריין דאס דא איז א מענטש וואס האט א מורא'דיגע תקיפות תקיפות איז א מידה וואס די איזשביצער רבי האט ליב צו רעדן וועגן אז מיר זוכן סך הכל בטחון, זיין גרעסטע טרענסלעישאן פאר בטחון וואס מיינט שטארקייט, קאנפידענס, אדער קאראדזש איז א גוטע ווארט, קאראדזש, דאס קאראדזש איז א מידה וואס מיר רעדן נישט גענוג היינט בזמנינו וועגן די ענין, א געוואלדיגע קאראדזש, א מענטש דארף קענען זאגן איך וועל נעמען אויף זיך, די גמרא זאגט קיר מקירות לבו ווייסט מקירות ליבו מיינט נישט דווקא נישט דורך שוואכקייט געווענליך לערנט מען תחנון איז דורך שוואכקייט ואתחנן אל השם איז דורך שוואכקייט נישט קלאר אז משה רבנו'ס תפילה איז געווען מתוך שוואכקייט מ'האט גערעדט אמאל וועגן דעם באריכות משה רבנו מען זעט קיינמאל נישט קיין שוואכקייט ער איז דער שיא דער שיא התקיפות דער שיא הקוראזש איז משה רבנו אלעמאל ער ווערט קיינמאל נישט פארלוירן און פארקערט אזוי ווי פשטות ער טיילט דאס איז מתוך שטארקייט מתוך ער בלייבט גערעכט ויתעבר השם בי למענכם שוין ענק זענען שולדיג אפשר זאל ענק תשובה טון אבער ער קיין מאל נישט קיין קיין חלישות הדעת קיין מאל נישט קיין חולשת הדעת קיין מאל נישט קיין חולשת הרצון און דאס איז דאך א מורא'דיגע שטארקייט און תקיפות אזוי ווי מיר לערנען אלעמאל דער עיקר פון די תקיפות און וואס איז דער וואס איז מיטן בטחון בטחו בהשם וואס מיינט דאס בטחו בהשם מיינט מיינט בטחון אין גאט

דאס איז דאס איז נישט בטחון, דאס איז דאס איז נישט ויתחזק בהשם, דאס הייסט נישט, דאס הייסט נישט ואתחנן אל השם, דאס הייסט נישט ויסב חזקיהו איז אויך מתוך חוזק, פניו אל הקיר, דאס הייסט נישט דאך נישט פניו אל הקיר. דער חוזק, דער דער תוקף וואס האבן עס, דאס איז תפילה, די סארט תפילה איז געבויט אויף. איז טייטש איך בין זיך נישט סומך אויף גאר נישט, דאס הייסט קאראדזש, מענטשן מיינען אז ווי האט יענער געהאט די קאראדזש, ווי האט ער געוואוסט צו צו טון, ווי האט ער גענומען די כח, די תקיפות צו טון אזא סארט זאך. האט עפעס געהאט נבואה אמאל קוק מיר עס אן ער האט געהאט נבואה ער האט געוויסט אז עס גייט געלונגען יא ער איז געווען משיח ווי דוד המלך געגאנגען אויף גלית זאגט ער קומט בשם השם ער האט געוויסט ניין ער האט נישט געוויסט ווען מען ווייסט הייסט אז דו האסט בטחון אין דיין ידיעה עס הייסט אז דו ביסט זיך סומך דו קענסט דיך רעליין שטייט בפירוש און דער רבי האט בפירוש געזאגט געפסק'נט אז מען זאל זיך ניין קוק וואס זאגט ביי פנחס זאגט מען הלכה ואין מורין כן דאס הייסט דו האסט נישט אויף וואס זיך צו רעליין דו ווייסט נישט עד היום הזה שפעטער האט מען אויסגעפונען למפרע אבער ביז ביז מען טוט עס ווייסט מען נישט צו מען טוט ריכטיג מ'איז זיך סומך, דאס הייסט זיך סומך זיין אויף געטליכקייט, און געטליכקייט הייסט די נקודה וואו עס איז נישט ידיעה, די נקודה וואס אונז ווייסן נישט, דאס הייסט עכט תפילה, מען קען עס נישט אפילו רופן תורה אבער די תקיפות וואס קומט ארויס פון עומק התורה, אזוי ווי מיט די תורה וואס אונז וועסט זיך זאגן אזוי אין תורה, וועט מען זען רוב מענטשן וואס זיי לערנען תורה, אין א געוויסע זין איז עס ריכטיג אז מען דארף אזוי טון, אבער ווען מען לערנט אין ישיבה עס נעמט ארויס די גאנצע קוראזש פון א מענטש, און מען לערנט דיך אויס.

די תורה וואס איז וואס קומט פון קוראזש תורת משה די תורה וואס מ'קען אויף דעם בעטן שכר וואס איז עפעס וואס דו האסט צוגעלייגט איז א תורה וואס וואס שטייט נישט אויב ס'שטייט דאן דארפסטו דיך נישט מיען נאכדעם וואס כ'וועל זאגן עט עס שטיין אדער עט עס נישט שטיין און נתברר זיין אז ס'נישט געווען אמת אבער אויב ס'איז נתברר געווארן למפרע אז ס'איז אמת איז עס געקומען מתוך ליבו מתוך קירות ליבו נישט מתוך ס'שטייט קלאר, ער האט געלערנט א גאנצע וואך דף יומי און ער ווייסט אז ס'שטייט, ניין ער האט נישט געלערנט אדער געלערנט יא און ער זאגט נאך א טריט ווייטער, דאס הייסט עכטע חידושי תורה וואס מען פרעגט אין אנדערע ווערטער כביכול טויזנט יאר שפעטער אויב ס'האט געלונגען וועט מען פרעגן ווי שטייט עס זאגן אה יצחק האט געזאגט בשנת תשי ט ווער האט אים געגעבן די רעכט צו זאגן? קיינער האט אים נישט געגעבן די רעכט, אויב איינער האט אים געגעבן רעכט איז דאך נישט ווערט נישט אינטערעסאנט נישט פון דעם נישט דאס נישט אויף דעם דארף מען תורת משה איינער זאל האט אים געגעבן די רעכט, קיינער האט אים נישט געגעבן די רעכט ער האט זיך משכ ער האט זיך געהאט

פאר דעם טאר איך נישט טון נארן אבער דאס איז די עיקר די עצם די עצם זאך און דאס איז דאס איז בעצם וואס רבי יוסי רעדט וועגן וואס ער רעדט פון כמה כמה הוא תא חזי כמה הוא חילא תקיפא דאורייתא וכמה הוא עלאה על כלא ווי שטארק ווי ווי ווי טויק ווי א סך תוקף ס'איז דא אין די תורה כל מאן דאשתדל באורייתא דאס הייסט יעדער איינער וואס איז משתדל באורייתא משתדל באורייתא איז דאך איינער פון די זוהר'ס געוואלדיגע טראנסלעישאנס פון עוסק בתורה איז משתדל באורייתא, דאס הייסט ער האט עפעס א פארשידענע תרגומים אין די זוהר צו דעם, האט ער אמאל די תורה זאגט די זוהר טייטשט אמאל איז מען פאטער די תורה, אדער אמאל ער ער ער זאגט די ענין פון טעמי תורה פון פסקי טעם וכו', ער ווייסט וויאזוי צו ארבעטן מיט די תורה, דאס איז א תלמיד חכם, און דער וואס האט דאס, לא דחיל מעילא ותתא האט נישט מורא נישט פון עליונים און נישט פון תחתונים, לא דחיל מערעורין בישין דעלמא האט נישט מורא פון אלע מיני דער אידעם און מיר וועגן נישט ווייסן וואס די זויער פרקער דאס געמיינט אז מערב האט נישט מורא אז קיינער וועט מערב זיין אויף אים יא מיר קענען מעורר זיין אויערן מעורר אלע סודות מעורר אלע אלע רמזים מעורר אלע געט קען נישט מעורר זיין אויף האט נישט מורא קיין שום עיר וועזן דער עיר יא פארוואס בגין די אי אוכלת בנינה דחיים די די אוכל מנאי כל יום דער דער איד וואס איז משתדל ביי רייס ער איז דאך אנגעזעצט אין די עץ החיים אין די אין די כאפ פון די עץ החיים יעדן טאג עסט ער פון דער עצי חיים, יעדן טאג, איי, איין טאג אז ער האט נישט געלערנט, שוין, דארט ער געט, מען ליינט נישט מסכת אבות, און א תלמיד חכם קען מען זיך אויפטיילן פון די זאכן, מען קען האבן, מען קען האבן קראפער דעם ווי איינער וואס ווייסט ווי א הלכה אז תלמיד חכם אינו צריך שמירה, שטייט אין מסכת ברכות אויך, אפשר איין פסוקא דרחמי, אבער דארף נישט אפילו ליינען קריאת שמע שעל המטה, פארוואס? אזוי זאגט רש"י ווייל תלמיד חכם איז רגיל במשנתו לחזור טרוד במשנתו לחזור עליו תמיד. און פרעגט זיך אזוי א שאלה תלמיד חכם זיי זאל צאלן נישט וואס מיינט עס אין די גמ' תלמיד חכם פון די גמרא א גאנצע טאג חזר'ט פארגעסן אפשר א משנה חזר'ט נאכאמאל נישט די פשט אזא מענטש דארף שוין איין שוין איינמאל שמירה א תלמיד חכם איז האט אז מען קען עס רופן היינט אין קאמפיוטער א בעקראונד פראסעס. די פארגראונד פראסעסעס וואס מ'קען זען אויפן סקרין, עס ארבעט, ער טוט אזוי, ווען ער לערנט קען עס זיין א סדר הלימוד ביי א יעדע איינער, ער זאל טאן נאך א סדר הלימוד, ער גייט אין ישיבה צי וואס ער טוט, דאס איז זיין סדר. אבער דאס מאכט נישט קיין תלמיד חכם, דאס איז אפשר א תלמיד תלמיד חכם, תלמיד חכם אבער דער חכם, דער תלמיד חכם אמת'דיג, האט א בעקגראונד פראסעס פון תורה. ביי אים איז דא והגית בו יומם ולילה כפשוטו, איי ער זיצט נישט יעצט ביי די גמרא, עס איז נישט קיין חילוק, זיין מח טראכט אמאל ווייסט ער אליינס נישט דערפון. איז נאכדעם שפעטער קענסט דאך זען אז איינער ליגט אין א סוגיא און ער טראכט נישט בפועל אבער נאך א וואך איז אים קלאר אביסל וואס ס'איז דא א בעקראונד פראסעס וואס איז חוזר עליו תמיד און דאס איז בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך איז כסדר דא ביי אים די תורה ווען איינער וואס ער ווייסט אז דאס איז בעצם די בעקראונד פראסעס דאס דעם קען מען אנהענגען אלעס מיט דעם קומט דאך אזא מין תקיפות אז איי ער זאגט איי עס איז דא א גזירה נגזרה גזירה יא יא אבער דאס איז דאך נאר אז ער איז ווי איין לעוול נאכדעם ער שטייט דאך איין לעוול פריער

און איינער וואס האט די תורה, דארף מען אנפאנגען צו גלייבן אז אונז האבן דאס, און שוין די צווייטע דריי טאג דא וואס אונז לערנען תורה, דא הגיע עת, הגיע זמן גאולה, און ס'איז דא אונז צו די צייט אונז זאל עס נעמען, און אפשר גייט איינער מתפלל זיין ואתחנן אל ה', און אזוי גייט עס אראפ לייגן, מען שטייט אויף און מען קומט אינדערפרי און מען קומט עלף אזייגער יא, שחרית, און ב באיזה זכות, באיזה זכות, אלעמאל א קשיא, אנטי בטחון, דער היפך פון בטחון, חלישות הדעת, דער אירונג. דאס איז די יצר הרע ווייז איז חיסט דאך דא א נגזר די גזירה דאך דא אלע מיני גזירות אויף די וועלט כולל אלע מיני חוקים אלע מיני אלע מיני זאכן וואס זענען דא און די תירוץ איז אז דער תלמיד חכם דער וואס האט עפעס א קאנטיניועס בעקגראונד פראסעס פון דעם נעמט ער אלעס און אזוי ווי ער זאגט ער איז אחיד בעץ החיים ער עסט יעדן טאג פון בעץ החיים אזא מין ביטוי, אזא מין דימוי וואס מען דארף מען דארף עס האבן יעדן טאג, נעמט ער נאך, ווי פון ווי נעמט ער די איידיע אז מען קען דאווענען אפילו נגזר הגזירה, פון די תורה, ווי די תורה פון ווייטער פון אייבערשטן, האט זיך אזא ווי א מקור פאר זיך, און וועגן דעם זאגט די זוהר דארף מען לערנען תורה בייטאג און ביינאכט, און והגית בו יומם ולילה, און וועגן דעם זאגט די תורה די עצה, דאס דאס איז אן ענדיג מיט די נקודה, און וועט נאך קומען, די עצה פון די זוהר איז אז ס'דא אזאך וואס הייסט תורה, תורת הלילה, וואס געווענטליך ביי לילה. איז זיך מתגבר אלע מיני ספיקות, אזוי רופט ער דא. אילנא דמותא, די ראדזינער רבי, די איזביצער רבי האט ליב צו רופן אילנא דספיקא, די אילן הספיקות, די אילן הערט זיך איין. און ספיקות קען האבן א צד טוב, מיר רעדן נישט פון דעם יעצט, אבער ספיקות דא מיינט, לצורך פון די שמועס, אפשר בין איך נישט גערעכט, אפשר מיין איך, אפשר איז נישט גוט די תפילה, אפשר נדחה די תפילה, אפשר, אפשר נישט. און דאס איז א גרויסע פראבלעם, דאס הייסט לילה יעדע נאכט. נאך א זאך וואס אונז לערנען פון די זוהר כסדר, נישט דא קיין טאג אן א נאכט, נישט דא קיין שבת סוכה אן א מוצש, נישט דא קיין טאג אן קיין נאכט, נישט דא קיין אזא זאך, און דאס איז ממש א סייקל, מען קען עס, א גרויסער חלק פון פון חכמת התורה וואס אונז זאגן מען ווערט נישט נתפעל פון די זאכן איז, דאס לערנען, איז אז מען ווייסט, מען האט שוין געטון גענוג מאל אז מען האט שוין טראסט אז עס גייט זיך ענדיגן די נאכט, דאס איז א זאך וואס.

ס'איז דא אזוי ווי צוויי זייטן, מ'קען דאך זאגן כ'האב שוין אזויפיל מאל געווען טאג, און כ'האב אויך אזויפיל מאל געווען נאכט, ווייסט וואס די מאל געווען נאכט, די מאל גייט טאקע מען גייט נישט אויפשטיין אינדערפרי. דאס איז דאך די סוד וואס מיר זאגן חדשים שטייט אין איכה, חדשים לבקרים רבה אמונתך, און די איכה האט זיך מתחזק דארט אז עס איז טאקע שרעקליך, אבער יעדע אינדערפרי שטייט איך אויף. און אזוי זאגט עס דאס סוד פון די פקדון. וויל שוין סטאפן די סוד פון די פקדון ווייל מען מאכט בידך אפקיד רוחי ברבים אין די ענין פון בידך אפקיד רוחי האט מען געזאגט אזוי מען שטייט אויף חצות און אזוי זאגט דער זוהר רוח צפון וואס שטייט אויף דעם וועקט אויף יעדע איינער חצות און ס'געבט צוריק די פקדון און אזוי זאגט ער ס'געשעהט פאר יעדער די מפרשים מען וועט שוין זעהן וואס מ'שטייט אויף נאך חצות און וועט מען זעהן באריכות אז ס'איז נאר א בחינה ס'איז נאר א נקודה אבער די נקודה פון דעם איז אז

אמאל נעמט עס אביסל לענגער אמאל ארויף אמאל אראפ אבער ס'איז א חזקה יעדע יעדע חודש איז דא זמני טומאות אזוי איז דער פנימיות יעדע חודש לפחות יעדע יאר איז זמן אייטעם דריי וואכן איז א חזקה אורח בזמנו בא נישט קיין זאך אז מען קען עס פרעדיקטן מען זאל קיינמאל נישט נארן מען דארף וויסן די גרעסטע די בעסטע זמן איז דא נאך אלץ א חזקה אורח בזמנו בא וועט נאך זיין נאך זיין נאך ספיקות נאכדעם און וואס טוט מען וועגן דעם? דארף איך וויסן אז דאס איז אזא סארט פקדון, פקדון אין די וואנט, וואס איז די חילוק פון א מכר און א מכירה און א פקדון? פארקויפט דאך עפעס, טאטע האסט געווארן פארקויפט, חנן און קנה, געווארן פארקויפט זי עפעס. א פקדון הייסט, אזוי ווי מיר האבן געלערנט פריער, א זאך וואס איז טאקע ביי דיך, אבער דו ביסט נישט מפסיק, דאס הייסט דאס וואס די כלי למשל די פקדון ליגט ביי מיר, איז נישט מפסיק דיין בעלות, ס'איז דיינס, ס'איז ממוני גבך, יא? ס'איז דיין זאך. נאר דאס איז ביי מיך בכלל נישט מפסיק דער דער סוד פון א פקדון מען זאגט אז מען געט די א פקדון וואס מען געט די מען געט די נשמה א פקדון ביינאכט און עס וועט מען זיין אז מען וועט יעדן מען זאל דורך יעדן אינדערפרי געט מען עס צוריק פארוואס ווייל עס איז א פקדון דאס איז נישט קיין מכירה איי עס גייט טאקע אריין אין חושך עס גייט אריין אין אלע מיני ענינים פון מות און עס איז א פקדון און דער שומר הפקדון איז דאך א הלכה א שומר טאר נישט שולח זיין יד בפקדון דאס עקסטער אזוי ווי א אבידה חוץ פון דעם איז נישט זייער פיל ערגער אביסל פון גניבה ווייל ס'איז אזוי ווי אופן דאס אז דו האסט זאך אז ס'איז זיינס און איי איי עס ליגט ביי דיך ווערט נישט אויס דיינס פאר תחום אז עס האט דיינס דאס פארשטיין די ענינים די קודם אפשר פאר תחום ווייל א סארט מענטש וואס פארשטייט יעדע זאך פארשטייט אז אסאך פון די תורה איז נאר א קוד אויף יעדן אנדערע ממילא איז נישט ווערט נישט נתפעל פון דעם און און אין דער פרי באקומט מען צוריק און נישט נאר אין דער פרי נאר שוין ביי חצות האבן שוין געלערנט אז חצות הייסט אז